טא, אקעי. סאו אונז האבן געפלאנט צו לערנען א נייע זאך וואס איך האב קיינמאל נישט געלערנט אין מיין לעבן. איך ווייס נישט גארנישט וועגן עס. אביסל האב איך זיך צוגעגרייט פארשטייט זיך, נישט אביסל, אסאך. אבער מען דארף אויכעט זעהן זיך אויסצופיגערן וויאזוי צו וויאזוי צו טראכטן וועגן דעם. דאס איז די די עיקר פראדזשעקט וואס איך האב געמאכט דא, פארדעם האב איך געמאכט די צעטל. סאו איך האב געוואלט לערנען די נושא וואס הייסט, די קעפל וואס הייסט מהות הנשמה. מהות הנשמה? קאוז איי וואנט טו ענסער די קוועשן, מהות איז דזשאסט א פענסי ווארד דעט סאם טרענסלעיטער אינווענטעד פאר מה? רייט? די וואטנעס, די וואסנשאפט. סא וואס איז דאס א נשמה? יעדע איינער רעדט וועגן דעם באט קיינער ווייסט נישט פון וואס ער רעדט. קען בי אמת. יעדע איינער האט זיך זיין אינטערפרעטעישן.
דאס קען אויכעט זיין. מ'קען רעדן צו ס'איז, צו ס'איז האם ס'איז דא, אויב ס'איז דא אזא זאך. אףקורס זייער קאנעקטעד ווייל אויב, ס'קען זיין אז ס'איז דא איין סארט איז יא דא און איין סארט איז נישט דא. ניין ס'קען אויך זיין אז איין איין איין מין עקזעסטירט און איינס עקזעסטירט נישט. די נשמה וואס דו מיינסט עקזעסטירט עקזעסטירט נישט. די נשמה וואס ער מיינט עקזעסטירט עקזעסטירט יא. רייט? סאו מ'דארף אפילו פאר מ', ס'איז אביסל א טריקי זאך אסאך מאל זאגט מען אז פאר מ'וויל וויסן. וואס עפעס איז דארף מען וויסן אויב סאיז אבער איטס נאט ריעלי טרו קאוז יו העוו טו נאו וואט יור עסקינג טו פיינד אוט און די פראבלעם מיט דאס אזוי ווי די פראבלעם מיט אלע אנדערע מושגים וואס אונז פרובירן צו טון איז אז מהייבט נישט אן פון זעראו ווען איך קום דיך דעפיינען וואס די סקווער רוט אוו טווענטי עיט קען איך דיר אלעס זאגן און וועסט דאך מיר גלייבן מיין דעפינישן און סוועט שטימען ווייל סאיז נישט דא קיין פראבלעם וואו סזאל זיך אריינבאמבן אבער טאמער כעל דיר זאגן. וואס איז א נשמה איז א פראבלעם צו זאגן אז אין ספר שטייט אנדערש וואס שטימט נישט, נישט אז עס שטייט אנדערש אין ספר נאר ס'איז דא תפיסות אין א מענטש'ס קאפ א גאנצע גאנצע איידיעס וואס קאנעקטן זיך מיט מיליאן זאכן סאו חוץ פון טרייען צו עסק אין א פיור וועי וואט איט איז האב איך דאס סארט אוו אויסגראבן מ'זאל זיך ארויסגראבן פון די מעס וואו אונז זענען סאו דעטס מיי פראדזשעקט. און נאכדעם וועט מען טרייען צו פארשטיין פון וואו מען גייט דא, וואס מען גייט דא, וואס גייט דא פאר. סאו איך האב געטראכט אז מען דארף מאכן א, מען דארף האבן אביסל א גרעסערע עולם, אבער עס ארבעט אזוי אויך. אז מען דארף מאכן א, וויאזוי הייסט עס, א שאלון, וויאזוי זאגט מען אויף ענגליש, א קוועשענעיר, א קוועשענעיר מיט פרעגן פאר די, דאס איז מיין קוועשענעיר, נישט ממש, אבער אויך די ערשטע זאך, און מען קען עס אהיימנעמען און טראכטן אויך. און מ'וועט טרייען צו פרעגן אדער ברענגען די גמרות, איך האב אויך געשריבן פאר זיך ערגעץ נאך די גמרות וואס מ'וועט קענען נוצן, וואס וואס וואס פאר א וואס פאר א סארט, וואס טוט די די די זאך נשמה, מ'זאגט די ווארט נשמה, למשל א גוטע א גוטע וועג פון דאס טראכטן, למשל דו גייסט אין א דיקשאנערי, דיקשאנערי וויל דעפיינען ווערטער, יא ער געבט דיר אן עקזעמפל, יא. א עפל און ער זאגט אה עס איז געווען אזא גוטע עפל סאו יו נאו וואט עפל איז דואינג עפל איז סאמטינג דעט טעיסטס גוד ס'מאכט א פארשטייסט אביסל מער פון די עקזעמפל סענטענס כולי סאו כ'האב געטראכט אז מ'קען זוכן עקזעמפל סענטענסעס וואס נוצן די נשמה נישט וואס סתם זאגן נשמה וואס נוצן די וואס די קאנצעפט איז רעלעווענט פאר דעם נאר צו זען וואס וואס וואס דאס טוט די די זאך נשמה דען ווי קען האב א שטיקל ליסט דען ווי קען סטארט דינג מברר אה פיגערינג אוט סאו דעטס דעטס איט די פלאר איז יורס.

קען דאס טון נאך, וויבאלד דו מעיק איט מעיק איט מעיק איט מאר לייוו, נאו דעט נשמה איז נאו, לעטס מעיק איט איווען מאר מאר עלייוו, לאמיר זאגן דו אסומסט אז נשמה איז קאנשעסנעס וואטעווער דעט מינס, און דערפאר, פארצייל מיך עפעס א מעשה וואס דאס קומט אריין די די זאך, ווי הערט מען ווען מ'גייט אין בית מדרש ווי הערט מען די נשמה ווען רעדט מען וועגן דעם?

דעטס נאמבער וואן. די נשמה ווערט נבדל. אה. אקעי סא איינס מ'קען מאכן א ליסט, צוויי מ'דארף מאכן אסאך א גרעסערע פעיפער באמת. נשמה גייט ארויס ווען ארויף ווען מען גייט שלאפן נו. זוך נאך נאך א באנטש. וואט דאז דעט סים טו מין איווען? מען גייט שלאפן גייט אוועק דיין נשמה וואט איז דעט סופאוזד טו מין ביי די וועי. אקעי כ'זאג דיך סתם יא.

טעיק אוועי די סטענדערס, וואס האסטו מורא מיט? דו האסט געפונען די. יא איך ווייס סתם מיך שטערט. נו סאו וואס נאך קען מען רעדן וועגן? דעטס אינטערעסטינג קאוז דען די נשמה איז רעלעווענט, איך וויל איך וויל אביסל אנקומען, מ'עט זען מען קען דארף אסאך שטארקער אנקומען באט איך וויל אנקומען צו צו וויסן למאי נפקא מינה דעטס ריעלי א סערטען סענס אוו מיי קוועסטשן.

גילוי נשמה. וואס מיינט עליית נשמה? וואס מיינט עליית נשמה? איך האב איינגערעדט מיין אינגל אז ווען איך שלאף איין מיטן דאווענען מאך איך עליית נשמה. און זייט דעמאלטס פרעגט ער מיר טאטי וויאזוי מאכט מען די עליית נשמה? האסט אמאל געזען עפעס? וואס זעט מען דארט? זאגט ער זיין עלטערער זון.

וואס איך ווייס איך ווייס עס נישט. ניין איך זאג אז ס'איז דא אסאך, יעצט זאג איך דאס, איך זאג אז די זאך, די זאך נשמה, רוח, נפש, וואטעווער ווארד יו וואנט טו קאל איט, סאול, איט העז סאו מעני יוסעס, א לאט אוו יוסעס, זייער אסאך וועגן קען מען עס נוצן, און ס'איז טאקע נוצליך אין אסאך וועגן, למשל, כ'קען זאגן די די מענטש האט נישט קיין נשמה, וואס מיינט ער האט נישט קיין נשמה? ער פארשטייט נישט די זאך, ער קען זינגען א ניגון און עס איז אזוי ווי ווייסט דו קאן קאן איז דעד, עקזעקטלי, סאו ס'איז א סערטען באט נישט נאר דעד אין זיין פסיכאלאדזשיקלי דעד, ער איז דעד אין זיין סאו דאס איז א נוצליכע זאך, יעצט אפשר דאס מיינט מען ווען מען זאגט אז דער אייבערשטער געבט א מענטש א נשמה, איך ווייס נישט, אפשר נישט, אפשר איז דאס נאך א לעוול אז מ'גייט זאגן ס'דא אסאך לעוולס, דאס איז די טינג.

איט קען העלפ אס פאר סאמטינג. אויב איך זאג, אקעי, ספיריטשועל איז א דיפרענט קעטעגארי אוו, וואס האט ער פריער געזאגט? וואס האבן זיי לעצטנס מיט גערעדט וועגן? ס'איז א דיפרענט קעטעגארי פון זיין לעבעדיג. סאו האט מען שוין דריי זאכן, לעבעדיג, ספיריטשועל, ענד וואט וואז די טירט טינג? ער האט געזאגט אז איינער האט נישט קיין נשמה, ער איז נישט לעבעדיג, ער איז פשוט א שלאפער. ס'איז א לשון מושאל. אלעס איז א לשון מושאל. וואס איז דען נישט לשון מושאל?

למשל. וואס מ'נוצט נשמה? יא. דאס קאנטראדיקט. אלע שטימען? סתירה'דיגע וועגן. עס קען נישט זיין. וואטס די סתירה? אין נשמה אליינס קען עס סתירה מיט אנדערע זאכן. יא. ווייל למשל, כ'מיין זיין א, כ'מיין ס'איז נישט, ענק ווייסן שוין די תירוץ נא פראבלעם. אבער איך וויל דאך אביסל צוריק גיין צו כיתה א'. ווען מ'זאגט אז א מענטש האט שתי צוויי נשמות, אזוי ווי ס'שטייט אין די צווייטע, אין די ערשטע פרק תניא, יא? ווען יו אר יוזינג נשמה אין קאנטראדיקטארי וועיס. דזשאסט שם משותף, שם המשותף פון די צוויי נשמות, רייט איין נשמה, די ערשטע נשמה מיינט עס צו זאגן לעבעדיגקייט אר סאמטינג לייק דעט, און די צווייטע נשמה מיינט עס צו זאגן העכערקייט, רייט? אויף אידיש גערעדט, חוץ פון די טעאריע אז וויפיל נשמות איז דא אין עץ חיים, וואס מיינט דאס? נפש הבהמית מיינט א מענטש לעבט. א בהמה האט עס אויך, טעארעטיש וואטעווער, ליטערלי נפש הבהמית.

ביידע טוען וואס מאכסטו אזוי? מה טאלקינג אבאוט מיט מנהטן, טאלקינג אבאוט סתם. א געבונעם זיי רעדן דיך רעדסט שוין דאס איז שוין סתם. באט פארוואס דאס מיט איין מינוט נא נא יו סי יו אלרעדי סעד סאמטינג ווערי קאנפיוזינג פארוואס פארוואס איז דאס מאטעריאליסטיש א א שטיקל האלץ וואס לעבט א טויטע זאך האט נישט וויל נישט עסן קאק קראך נישט אמת? סאו אויב נשמה האט מיט חיות דען איז עס יא אויך נישט מאטעריאליסטיש מאטעריאליסטיש איז העלצער זאכן וואס רוקן זיך נישט רייט?

א גוטע מאווי איז א שוואכע מאווי איז אפשר יא אבער א גוטע מאווי איז ווייל ער פארשטייט נישט עסט נישט קיין ראוסטעד ער עסט אפשר א גראבע רויע שטיקל פלייש א מאווי קען אויך זיין א ספיריטשועל זאך א מינוט סאו סאו בין איך נאר מסביר אז ער רעדט נישט פון נידס נידס האבן שטיקלעך האלץ אויכעט א האלץ דארף האט א לאך און דארף מען אריינלייגן א האמער דאס דאס איז די תאווה יא תאווה מיינט ס'איז א מענטשליכע זאך ס'איז ענייני נשמה. סאו איטס נאט נשמה לפי הגוף, איטס דזשאסט טו קיינדס אוו נשמה פייטינג איטש אדער, דאס קען זיין, איים דזשאסט שאואינג יו, איך ווייס נישט וואס ס'איז, איך ווייז דיך נאר, איך וויל דיך נאר זאגן א נקודה אז מען קען רעדן פון זייער אנדערע, למשל אויב ס'וועט קומען איינער, פארוואס פארוואס זאג איך דאס? ווייל די געווענטליך ווען מען זאגט א היינטיגע שיעור, היינט, בעולם הזה, נישט אין בארא פארק ווייל בארא פארק איז א באנטש אוו פעיקערס אזוי ווי אונז רעדן אלעמאל, אבער בעצם, איין מינוט, נישט חס ושלום די אמת'ע מענטש, אבער בעצם, בעצם אין די ניין. בעצם אין די היינטיגע וועלט אויב איך וויל זאגן א שיעור וועגן א נשמה איך האב נישט א שיעור איך וויל עפעס טון וועגן דעם דארף איך די ערשטע טרייען צו מסביר זיין פאר מענטשן אז ס'איז דא אזא זאך. נישט נאר מוכיח זיין לאמיר ברענגען א פרוף ס'דא א ליסט פון פרופס עפעס א ספר הוכחות שיש נשמה אקעי דאס איז דאס איז שוין למשל יא אבער איך דארף דיך פיל מער איך דארף דיך מסביר זיין אז ס'מאכט אפילו סענס צו רעדן פון אזא זאך די מה און די אם זענען זייער קאנעקטעד ווייל א נארמאלע מענטש נישט א נארמאלע מענטש די וועג וויאזוי אונזער אונז זענען מחונך אין די, ווער ס'ליינט די ניו יארק טיימס און ווער ס'לעבט אין די וועלט וואס די ניו יארק טיימס רעדט וועגן, אין זיין וועלט איז נישטא קיין נשמות, ס'שטייט קיינמאל נישט אין די צייטונג וועגן א נשמה, נאך קיינמאל נישט געזען, אויב יא איז ממש בשם המושאל אין די קלענסטע שם המושאל וואס אונז האבן יעצט גערעדט, ער האט נישט קיין נשמה אין די סענס ער זינגט נישט שיין, ער זינגט נישט סאול, ס'דא סאול מוזיק, וואס איז דאס? כ'ווייס נישט פונקט וואס איז די חילוק פון סאול מוזיק און נישט סאול מוזיק, איינס האט מער נשמה, ס'איז א סטייל, יא? ס'איז גארנישט, ס'איז עפעס א געוויסע סטייל.

נישט געהערט אז ער זאגט די דרשה, אבער איך שטעל זיך פאר אז ער קען זאגן אזא דרשה. רבותי מען זאל וויסן אז די וועלט איז נישט נאר טרוקן, ס'איז דא א באשעפער, וואס מיינט ער זאגן? מען קען לעבן מיט אביסל געשמאק, דאס רופט ער חסידות און די אלע זאכן, אביסל מער דערהויבן, אביסל מער סאו כ'האב, איך ווייס דען וויאזוי וויאזוי ווייסט אז ס'איז אמת? ווייל די רבי איז געווען אזוי, כ'ווייס נישט, האט פארשידענע משלים מיט די גמרות צו ווייזן שיש נשמה, רייט? איך טריי זיך ארויסצוגעבן די נקודה, און וואס וואס ברענגט ארויס ווען ער טוט דאס? קען ארויסברענגען אסאך אנדערע זאכן, ס'קען איינער געהעריג ארויסברענגען אז למשל דאס וואס מענטשן, איך האב געליינט א בוק פונקט דעי, יעצט ליין איך א בוק פון וויאזוי הייסט זי? אקעי איך האלט נישט מיט אלע מיינע בוקס, על כל פנים, וואס פרובירט, סוזען קעין, סוזען קעין, סוזען קעין, זי האט געשריבן א בוק וואס הייסט ביטער סוויט, און דארט איז זי פרובירט צו מסביר זיין פאר מענטשן אז ס'איז דא א נשמה, וועל אז ס'איז דא א גאט, ס'איז נישט אפישעלי וועגן דאס, אבער אין א סערטען לעוועל איז וועגן דאס, און וויאזוי, וואס איז די, וואס איז די נקודה, למשל וואס איז די נקודה, אז ס'איז א מאדנע זאך. אז מענטשן האבן ליב סעד, סעדנעס. סעדנעס. אה. האסט נישט געוואוסט? דאס איז די חידוש. למשל, סעד מוזיק, סעד מואוויס, סעד ליטערעטשור, כ'ווייס. מענטשן האבן א געוויסע הנאה, נישט סתם א הנאה, אפילו א טיפערע הנאה. כ'רעד. נאר ווען ס'איז טאטש מיר, איך אזוי.
איין מינוט, ווי דיפרעסט מען, כ'רעד נישט יעצט פון זיין דיפרעסט, כ'רעד פון זיין סעד, נישט דיפרעסט. סלאנים, יא, בחינת סלאנים, יא, זעלבע נקודה. מענטשן האבן עס ליב, מענטשן נישט נאר האבן עס ליב, נישט אלע מענטשן, ס'דא מענטשן, נאכאמאל, זי זאגט אז זי איין מינוט, ניין נישט רעדנער, ער רעדט פון א צווייטן, כ'זאג נאר א איידיע. דעטס נאט סעדנעס, דאס איז דען קוועטשן, דאס איז אן אנדערע זאך, קוועטשינג איז קוועטשינג. על כל פנים, אין אמעריקע איז נישט, זי זאגט למשל אז אין אמעריקע איז נישט איינגעפירט אזוי שטארק.

און דערביי דערהערט זי עפעס, עפעס ביאנד, עפעס מער וואס איז, וואס איז יעצט א שטיקל אייסד קאפי, וואס איז די תאווה? וואטעווער. קאקאשקע. יא, דאס איז, דאס פארשטייט מען, דאס איז שמחה, דאס איז כולי געשמאק פאר די, מ'קען עס רופן די לעוועל פון גוף, אויב דו ווילסט, וואס, וואס מענטשן פארשטייען, דאס דארף מען נישט קיין, עס, ביי דעם שרייבט מען נישט קיין בוקס, דאס איז יעדער איינער מסכים, דא שרייבט זי א בוק, אז ניין, קא משמע לן, אז אמאל א מענטש האט א געוויסע איז ער א טשיקע, האט א געוויסע געגועים צו עפעס ביאנד, וואס פונקטליך איז דער ביאנד איך ווייס נישט, מוטשעט מען זיך, ווייל אויב מ'איז אטעאיסט מוטשעט מען זיך, אויב נישט האט מען א נאמען מ'רופט עס גאט, און אזוי ווייטער, אבער עפעס פון דעם וואס מענטשן האבן ליב צו אויסהערן אזעלכע שווערע מוזיק, אזעלכע סעד אדער מעלאנקאלי אזוי ווייטער, זעסטו אז עפעס גייט דא פאר וואס איז נישט וואס וואס די וואס די מייקראסקאפ ווייסט פון, מייקראסקאפ ווייסט נישט פון דעם, דאס איז, יו קאל איט רעשענאל, איי דאנט נאו איף רעשענאל איז די רייט ווארד. אבער עס איז ביאנד, ביאנד וואס וואס די צייטונג ווייסט פון, אין זיין וועלט עקזיסטירט עס נישט, ס'איז דא נאך א וועלט, עולם יוצר עליון, און מ'קען עס רופן נשמה, אויב זי וויל אפשר רופט זי עס אפילו, איך דענק נישט פונקטליך וועלכע ווארט זי רופט, מ'קען עס רופן נשמה, קא משמע לן איז דא א נשמה, דאס איז איין וועג פון עס צו מסביר זיין, און למעשה און יעצט וואס וואס האב איך אויפגעטון דא, כ'האב דיך ארויס אביסל געוויזן אז ס'איז דא, יעצט קען מען נעמען זיך חוקר זיין צו ס'איז דא אזעלכע נשמות און אזעלכע נשמות, מער העפי וואנס אפשר איז דא אויכעט, כ'ווייס, קען מען אנהייבן צו. און נעמט זיך חוקר זיין אבער אזוי ווי איך קען מאכן די מעשה דאס איז נאר איין איין מעשה ווען איך זאג דאס כאילו בין איך איידענטיפיי איך די זאך נשמה מיט מיט א געוויסע וויל איך עס רופן א געוויסע ווי זי רופט עס ביטער סוויט א געוויסע טיפקייט וואס א קאליע ראיה אדער א איך ה תמצית ווי מען זעהט עס איז ביי די. מענטשן וואס האבן ליב סעד זאכן, אבער איך קען איך קען טון זייער אסאך אנדערע זאכן, רייט? איך קען טון א גאנץ אנדערע זאך, איך קען גיין א מעשה פאר א מענטש אז למשל נאך זאגן א אנדערע זאך וואס איר גייט שוין ליב האבן, ס'איז ווייניגער רעשענאל, אבער איך קען זאגן אז אמאל נו, איך קען פארציילן. וואס נאך קען מען טון? איך קען פארציילן ניר דעט עקספיריענס יא? איך קען זאגן אז ווען עס דא די אלע מעשות מענטשן וואס האבן געמיינט זענען געשטארבן און זענען נישט געשטארבן יא געשטארבן און געזעהן עפעס אורות מיט מעשות און פון דעם זעהט מען אז ס'דא א נשמה. איך קען פארציילן אזא מעשה מענטשן פארציילן אזא מעשה יעצט וואס וויל איך ארויס ברענגען דאס זענען צוויי אנדערע נשמות האבן נישט קיין שייכות קיין סאך שייכות אפשר האבן זיי עפעס שייכות ווייל ביידע זענען צד השוה שביניהם אז ס'שטייט נישט אויף די עקסרעי קען מען עס נישט זעהן אבער ס'נאט ריעלי די סעים טינג. איינער רעדט פון עפעס א געוויסע טיפקייט אין לעבן, עפעס א געוויסע סלאנים ווייס איך נישט וואס, און דער צווייטער רעדט פון אז א מענטש לעבט איבער אז ער שטארבט, ס'איז א האול דיפרענט סטארי, רייט? עס קען למשל זיין, לאמיך. די סעים נשמה דעט העז טו פארטס אוו איט, וואן פארט אוו איט. יו אר ארעדי אסומינג דעט ווי נאו אלל דיס טינגס, יו די גייסט די ראנג וועג, ווייל איך רעד דאך פון די מענטשן וואס גלייבן נישט עכט אין נשמות אזוי ווי מיך, די גלייבסט נישט עכט, איך רעד דאך פון די מענטשן וואס ווייסן נישט בכלל וואס דאס, איך רעד דאך פון די מענטשן וואס ווייסן בכלל נישט וואס איז דאס א נשמה. ווען די זאך איז א האול דיפרענט טינג, למשל איך האב דערמאנט נאר פאר א משל קאוז איטס נאט מוכרח אין די קאנעקשאן, עס קען דאך זיין אז די זאך וואס בלייבט לעבן ווען מען שטארבט, אויב ס'איז דא אזא זאך, איז א קאלטע ליטווישע זאך, פונקט פארקערט, אלע חסידי, איך וויל דא זאגן א נייע פשט, נייע מעשה, אלעס די אלע חסידישע תורות מען קאכט זיך ביי לכו נרננה, דאס איז גוט פאר מענטשן מיט א גוף, די רגע וואס מען שטארבט בלייבט נאר קאלטע פאר

האסטו א גאנץ אנדערע מהלך, איטס טאטעלי דיפרענט סטארי, איט דאס סאמטינג ענטייערלי דיפרענט טו די פערסאן, איט נידס א דיפרענט ספר טו עקספלעין איט, סאיז דא איין נשמה וואס זאגט אז מזאל ווערן מער חסידיש, און אפשר איז טאקע דאס די נשמה וואס גייט אין הימל, איך זאג נישט אבער ס'מוז נישט זיין, ס'קען גראדע זיין אז למעשה איז פונקט פארקערט, ס'קען זיין, איך זאג נישט אז וואס ס'איז, דו זאגסט דו ווייסט שוין וואס ס'איז רעד איך נישט מיט דיר, איך רעד פון די וואס ווייסן נישט אדער מ'רעדט דאך יעצט אין לערנען, ס'קען זיין. בעצם אז אז פילינגס איז איז זאכן פון וואס וואס מען שטארבט, די רגע וואס מען שטארבט ענדיגט זיך די אלע אלע סענטימענטעליזם מיט אלע מעשיות, ס'גארנישט בלייבט, ס'בלייבט נאר זאכן וואס די קעלטסטע אוטיסטיק מאטעמאטישן פארשטייט, דאס בלייבט, און ווען מען זאגט א דרשה, תורה מצוות שטייט אויף די לוויות, מצוות און מעשים טובים, איך ווייס נישט, איך זאג דאך נאר א איך זאג דאך נאר א משל, איך ווייס נישט, איך זאג נאר אז ס'קען און ס'קען זיין אז אז די. דאס וואס מ'זאגט אז א נשמה נו למשל איך גיי זאגן א מוסר דרשה זאלסט וויסן דו מיינסט אז ס'איז א הפקר וועלט ס'דא די נשמה בלייבט און וואטעווער דעטס די טאטאל אפעזיט דרשה און נאט אנלי העז די אפעזיט ריזאלט ווייל דאס ווערן א פארביטערטע ליטוואק דארפסט נישט אפילו ווערן פארביטערט פלעין מעטער אוו די פעקט אזוי איז עס ס'האט נישט גארנישט מיט די אלע זאכן איטס א טאטאלי דיפרענט טינג. סאו ענד איט העז א דיפרענט עפעקט ענד וויר טאלקינג אבאוט סאמטינג ווערי דיפרענט און ביידע למעשה צד השווה אזוי ווי כ'האב געזאגט צד השווה אפשר פילאזאפיש איז עס כמעט די זעלבע זאך צד השווה אז עס איז דא עפעס זאכן וואס זענען וואס מ'קען נישט זעהן אקעי עס קען דאך אויך זיין אז עס איז דא שדים עס קען דאך אויך זיין אז עס איז דא כ'ווייס נישט וואס ס'איז דאך נישט קיין ס'איז דאך כמעט נישט די זעלבע זאך כמעט צוויי טאטעלי דיפרענט טינגס, אויב איינער קומט און זאגט, ווייסט ס'איז דא גלגולי נשמות, און באמת ביסטו שוין געווען ביי די האלעקאוסט און אויך ביי די אינקוויזישן און אויך ביי אלע אנדערע פעימאס פלעצער וואס מ'לערנט וועגען אין היסטארי. ס'איז וועגען דעם ביסטו סעד? כ'ווייס נישט, למשל. אדער וועגען דעם ליידסטו ווייל האסט דעמאלטס געזינדיגט, אדער וועגען דעם גייט דיך עפעס גרינג ווייל דעמאלטס האסטו שוין מתקן געווען יענע חלק, אדער וועגען דעם, כ'ווייס נישט, יענער האט געזאגט. אבער דאס איז אלע זאכן סתירות? איך זאג נישט אז ס'איז א סתירה, איך זאג דעיר טאטעלי דיפרענט טינגס, דאזנט מין ס'איז א סתירה, אלעס קען מען פארענטפערן, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך האלט אין איין אריינקנאקן אין קאפ, איך האלט אין איין אריינקנאקן אין קאפ, איך האלט אין איין אריינקנאקן אין קאפ, אונז זענען צוגעוואוינט צו א ריזיגען טשולנט וואס מישט אריין טויזענט אנדערע איידיעס, אה יא ס'איז די זעלבע זאך, ניין ס'איז נישט די זעלבע זאך. נאט פראווינג עני אוו איט, איך זאג איך האב דאך גארנישט געפראווט. כ'ווייס נישט, אויב מ'וויל עס פראוון, אויב מ'וויל עס פראוון, אדער מ'וויל רעדן וועגן דעם, זאג איך. וואס איז מער? ער האט דאך דיפרענט זאכן וואס קען זיין, יא? אויב מ'וויל עס פראוון, אדער מ'וויל רעדן וועגן דעם ווי א נארמאלער מענטש, דארף מען דאך קודם וויסן פון וואס מ'רעדט. דאס איז דאך די גאנצע מטרה. און איך וויל דיך סך הכל זאגן, אז מ'רעדט פון צוויי טויזנט, דאס איז נישט נאט איווען א ענסער, ביי די וועי. נו, פארוואס דזשאמפסטו? איך ווייס נישט קיין שום ענסער. איך וויל נישט האבן קיין ענסער פאר אפאר וואכן, נישט וויסן די תירוץ. ר' בערל לעבן, איך וויל פאר אפאר וואכן נישט וויסן די תירוץ. ווייל אזוי קען מען נישט לערנען. ווילסט וויסן די תירוץ גלייך. און פאר אפאר וואכן וויל איך נישט וויסן די תירוץ. דאס איז מיין מאוסט דזשענעראל קוועסטשן. באט וואט איי טאלד דיד נאו וואז איי סעד דאכצט אונז עפעס האט ער געטון דער מענטש פאר דער. ס'איז דא א באטן אין די אין די זייגער וואס מ'דארף איך לכאורה די אדער וועי אראונד. וואס איך וויל איך וויל סך הכל מאכן אביסל עקסערסייזעס. צו קענען אביסל טראכטן וועגן זאכן אן די אלע, כווייס שוין אז אלעס שטימט שוין, אלעס שטימט שוין, אקעי, אבער ווען ס'שטימט שוין איז דאך גוט, איך וויל ס'זאל נישט שטימען. וועל לעט מי עסק יו וואן אדער קוועסטשן איז א זאך, א זאך וואס איך האב שוין געוואלט וויסן פאר א לאנגע צייט, די זאך מיט דזשינס, יא? אלע זאכן זענען דאך אין דזשינס, יא? וועלכע אלע זאכן?

אפשר דיינע דזשינס זענען נשמה, איי דאנט נאו וואט דיס דזשינס דעט יו טאלקינג אבאוט אר. האנעסטלי דאנט נאו. און איי אלסא עקטשעלי דאנט נאו דעט ווי נאו דעט מאסט פערסאנאליטי טרעיטס אר דזשענעטיק. קיינער ווייסט נישט די תירוץ פון די שאלה. גארנישט איז נישט עסטעבלישט. דיס איז שוין סייענס, איך ווייס נישט.

יעצט, ער האט געטראפן א דזשין, דארף מען וויסן אפשר אפשר איז טאקע די דזשין איז די נשמה, כ'האב נישט קיין אהנונג, אפשר וואס ס'שטייט אז תחיית המתים די עצם דאס איז א דזשין, כ'האב נישט קיין, כ'ווייס נישט. געוויסע זאכן וואס די קענסט עקטשעלי טאטשן. אקעי ענד הו טאלד יו דעט יו קענט טאטש די נשמה? ווי ש. איך האב געהאט א באנטש דעפינישאנס פון נשמה, איי דאנט טינק דעט עני אף דעם העד א פראבלעם וויט ביאינג טאטשד. יו פיפל אסום סאו מעני טינגס איטס אמעיזינג.
פארוואס זאלן זיי נישט קענען טאטשן?

אדער א עכטע פראבלעם? מ'דארף טראכטן וועגן אפשר יא, באט דיס איז א ווערי דזשענערעל קוועשאן. נאכאמאל, פרעגסט א שאלה, כ'ווייס נישט. דו ווילסט רעכענען אזוי? אויף א MRI מ'קען עס זעהן? כ'ווייס נישט, דו זאלסט קענען זעהן. כ'פרעג מ'קען? כ'ווייס נישט, דיפענדס וואט יו לוקינג פאר, האו דאס איט לוק.
לעטס סי, לעטס סי, נו לעטס סי. באט דיפענדס וואט יו מין ביי נשמה, ריבונו של עולם, דארפסט דיך צוריק גיין צו פרעגן אסאך פשוט'ערע זאכן, אפשר נשמה מיינט דאס וואס אז ס'ארבעט דאס איז א נשמה, נו, יו קען סי איט, בעיסיקלי. א באדי וואס ארבעט איז נקרא נשמה. נו. ס'איז דעפינישן, כ'זאג סתם א דעפינישן.

וועל אגעין דיז איז א דיפרענט דעפענישען איף איט העז טו דו וויט לייף. איך בין שלא איך בין נישט געקומען צו חזר'ן וואס מ'האט געווען טאט פאר דעם אז עס קענסט נישט קיין. איך האב גארנישט איך האב א פרעקטיס פון טרייען צו זעהן וואס וואס גייט דא פאר דעטס אלל. ביקאז אנדערש קען מען זיך נישט טראכטן גראד יעדע איינער ווייסט שוין אזויפיל זאכן איטס עמעזינג. ס'דא אסאך וועגן פון פארדרייען א קאפ וועגן דעם, באט די בעיסיק וועג איז דאס, אז עס מיינט אסאך אנדערע זאכן. מ'קען נישט מחליט זיין, איטס דזשאסט א ווארד. כ'רעד נישט איך האב נישט געזאגט וויאזוי דו ווייסט אפילו, איך האב נישט אפילו געפרעגט וויאזוי דו ווייסט. כ'האב דיך נישט אפילו געפרעגט פון וויאזוי דו ווייסט. כ'האב דיך נאר געזאגט, כ'האב דיך גארנישט געזאגט, איך וויל דו זאלסט זאגן. איך זאג, דו זאגסט, דו זאגסט מיך.

מ'דארף גיין ברייטער באט אויף א פשוטע וועג קענסט מאכן איזי, אונז זענען כאילו אידן וואס האבן עפעס א סדר שטייט דארט דרייצן עיקרים און אזוי ווייטער, ס'איז דא בעיסיק זאכן וויאזוי מ'איז א איד וויאזוי תורה ארבעט, פאר וויטש וואן אוו דיז אר אין וויטש וועי און וועלכע וועג איז אינטערעסאנט פאר די זאכן אז ס'זאל זיין אזא זאך וואס הייסט נשמה. סימפל ליסט. סימפל קוועשן. פאר עס זאל ארבעטן מוז איך האבן א נשמה.

מ'האט פריער גערעדט אז למשל צדיק צדיק איין מינוט סאו איין מינוט איין מינוט איין מינוט מיר האבן פריער גערעדט למשל אז מען זאגט יעדע איד האט א נשמה מיינט עס אז יעדע איינער האט א איי דאס מיינט מען צו זאגן יעס יעס עקזעקטלי דאס דאזענט מעיק עני סענס איט קוד מעיק סענס באט איט דאזענט העוו שייכות די טו סטעיטמענטס אר טו דיפרענט סטעיטמענטס דו האסט א טעאריע וואס סאמהאו מאכט סענס איך בין נישט דא געקומען רבי לעבן איך בין נישט געקומען דא צו זיין מחולק מיט דיך איך וויל נאר קומען דא דיך צו באמערקן באמערקן און יעדע איינער אז דיז אר טו סענטענסעס דעט העוו נאטינג טו דו וויט איטש אדער. דאס זענען צוויי אנדערע סענטענסעס, צוויי אנדערע גאנצעטע מעשה'ס, ווייל די איידיע פון האבן א איי, איך קען דיך, איך קען יעצט, איך קען דיך טוהן מיין זאך וואס איך טוה סאמטיימס, דיך ווייזן אז ס'האט א היסטארי, און דו ביסט אזוי זיכער אז ס'איז א פשוטע זאך, ס'איז נישט אזוי פשוט און אזוי ווייטער, אבער איך קען דיך זאגן א פשוטערע זאך, יו אר סעיאינג א דיפרענט סטארי, פריער האט מען גערעדט פון א סערטען מעשה, אז ס'איז דא נשמה'דיגע זאכן און גופ'נישע זאכן, אלל קיינד אוו דיפרענט טינגס, און מיט א, די סעים טינג.

דאס איז נישט פעקט, פעקט זענען זיי זיכער נישט, ס'איז נישט אייניג שוין פון זאך, וואט אר יו איווען טאלקינג אבאוט, ס'דא מענטשן וואס זענען מכחיש אז ס'דא א נשמה, זיי זענען נישט מכחיש אז ס'דא א איי.
סאו דעי העוו א ביג פראבלעם, הו איז דער איי, דעי דאנט נאו וואט דער וואט דער ענסער איז. אקעי, סאו וואטעווער איט איז, איטס ענאף טו שאו דעט איטס נאט די סעים טינג, דו האסט א מהלך וואס מאכט עס שטימען, איך הער, אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך, אז איינער זאגט, דער טיש מיט די בענקל זענען די זעלבע זאך פארוואס? ווייל ביידע זע, ביים בענקל זיצט מען ביי א טיש. כ'קען הערן, איך פארשטיי וואס דו זאגסט, אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך. רייט? איטס נאט איידענטיקל. ס'איז, ס'שטימט צוזאמען, ס'קען, כ'קען האבן א טעאריע אז באמת איז עס די זעלבע זאך, אלס גוט, אבער איטס נאט די סעים טינג, איטס נאט די סעים סטארי. רייט? נאו עגעין, ענד דיס, ענד עגעין.

באט דיס איז סימפל
באט איך מיין פראבלעם איז נישט צו עגריען רבונו של עולם איך בין נישט געקומען דיך צו דינגען אדער נישט איך בין געקומען דו זאלסט באמערקן אז דו זאגסט יעצט א גאנצע סאפיסטיקעיטעד טעאריע וואס אדער יא אדער ניין ס'האט זיכער נישט אסאך צו טוהן מיט די צען אנדערע זאכן וואס מ'האט פריער גערעדט ס'קען האבן צו טוהן אבער ס'נישט די זעלבע זאך און עספעשעלי איט דאזענט עניטינג טו דו וויט ענסערינג די קוועשן דעט איי עסקד. וואס האב איך געפרעגט? וואט דיד איי דזשאסט עסק? איך האב אפילו געשריבן אויף מיין צעטל מ'זאל האלטן קאפ מיט נאמבער טו. ווי האלט איך? ווער וויז? יא. וואס האב איך געוואלט וויסן יעצט. אר יו טאלקינג אבאוט סאמטינג עלס.
סאמטינג עלס. וואס וויל איך וויסן? וואט איז יהדות?
וואס וויל איך וויסן?
וויי איז איט אימפארטענט? און רייט אז ס'האבן א ליסט פון י"ג עיקרים אדער וואטעווער ליסט יו לייק. אקעי דעטס די ענסער, דעטס די ענסער, דעט קאוד בי, נאטינג מאטש טו דו וויט די איי, מעיבי איט האס טו דו, איך ליין, איך ווייס נישט, יו טעל מי. אפשר געט מען עונש פאר די גוף, און געגאנגען ווייטער אזוי שטייט אין חומש.

אבער אפילו אויב יא, אבער פשטות תחיית המתים, נאט אנלי תחיית המתים דאזענט ניד אן נשמה, תחיית המתים איז א פראבלעם פאר די פיפל דעט קעיר אבאוט נשמה, ווייל אויב די קעירסט דזשאסט פאר די נשמה איז וואס דארף מען תחיית המתים? עס איז א גרויסע פראבלעם, מען קען זאגן, מען קען זאגן תירוצים, אבער עס איז א גרויסע פראבלעם. על כל פנים, מעיבי יו קאלד סעי, דער איז א וועי טו מעיק נשמה, תחיית המתים ניד אן נשמה, ווייל די קענסט זאגן עפעס א זאך אזוי, אויב. איף יו ריעלי בעליוו דעט א פערסאן איז איידענטיפייד ביי היז נשמה, דעמאלטס אויב די נשמה סורווייווט נישט, קען נישט זיין תחיית המתים ווייל ס'איז סתם נאך א שטיק לעבט, אקעי, דאס קען זיין, אבער פשטות תחיית המתים איז א סטארי אויף די גוף, נאט אויף די נשמה, וואטעווער דעט מיענס, איים דאנט נאו. יא, איך פארשטיי, נישט ממש, ביידע זענען, יעדער איז מודה אז תחיית המתים איז מיט די גוף, שאלה וואס תחיית המתים איז פאר. אקעי, סאו שכר ועונש מעי בי די אנלי וואן, איז דער סאמטינג עלס?

דאס האב איך דיר געזאגט. ער האט נאך געוואלט זאגן אז לעבעדיגקייט און געשמאקייט אר. איך הער, נאכאמאל, איף ביאינג לייוועלי איז דעט דען איך הער, אין הכי נמי. אין הכי נמי. באט עס שטייט נישט אין די י"ג עיקרים אני מאמין שיש בי נשמה. אינטרעסטינגלי איט דאזענט סעי.

קענסט זאגן זיי זענען ראנג, באט מאוסט פיפל היינטיגע צייטן דעטס בעסיקלי וואט זיי בעליוו, כ'מיין דארפסט דאך זיין ריעל, רוב מענטשן אין אדער ווארדס די דיפאלט בעליוו פאר פאר פיפל נאוועדעיס, פאר מאוסט פיפל, אקעי כ'גיי נישט אריין אין רוב מענטשן אבער רוב מענטשן גלייבן נישט אין א סערטען נישט אין א סערטען סענס, כ'האב נישט גערעדט פון עיטיזים, כ'האב נישט גערעדט וועגן עיטיזים, און כ'האב שוין גערעדט מיין גאנצע דרשה וועגן דאס, רוב אין די נארמאלע וועלט למעשה והא ראיה איז מענטשן שרייבן בוקס זיי טרייען צו מסביר זיין אז נשמה מיינט עפעס א געפיל אדער נשמה מיינט א קאנשעסנעס אלל דיס טינגס אר קאופס עפטער נאובאדי נאוס וואט איט איז הייבט מען אן צו זאגן תורות רייט והא ראיה די לענגוויטש פון איך די פירסט ספר דעט סעז איט וואס ריטן לעסט וויק בערך רייט דו דו זאגסט אז אני מיינט נשמה ווי איז די ערשטע איין מינוט ס'איז בעיסיק פאר דיך איך פרעג דיך די לענגוויטש ווער איז די ערשטע וואס האט עס געזאגט.

עקספליסיטלי, איטס נאט, איטס עקטשעלי נאט, איטס עקטשעלי אנדערסטוד אין דיפרענט וועיס דען וואט יו אר סעיאינג, דזשאסט טו בי קלער. איך וויל דיך אפדינגען, יו העוו טו בי, ניין ניין ניין, דזשאסט דעטס נאט, די רמב"ם האט געשריבן אפאר פרקים צו דיפיינען וואס מיינט א נשמה, עס איז אים נישט איינגעפאלן צו זאגן אני. כסדר האט געשריבן אפאר פרקים צו מיינט א, נישט זיך איינגעפאלן צו זאגן דאס. זיי דידענט סעי עניטינג לייק דאס, נאט אין דיס ווארדס, יו אר גאנא פוש איט אין, קענסט עס פושן ווי דו ווילסט, ענד די פאקט איז דעט די פירסט וואן טו סעי דאס,

אויב דא איז א טיש, ווי איז די טיש? די טיש די טיש איז געמאכט פון פון איטס נאט סימפל איטס נאט סימפל איטס א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג עקשעלי נא צדיק צדיק איטס א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג דזשאסט לייק עווריטינג עלס דעט יו טינק וואס איך זאג יעדע טאג די זעלבע שיעור עווריטינג לייק עווריטינג עלס דיס איז א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג איט העז א היסטארי דערס ריזענס וויי פיפל קעם טו טינק לייק דעס איט עקשעלי דאזענט מעיק עז מאטש סענס עז יו טינק איטס עקשעלי נאט עז סימפל עז יו טינק ענד די בעיסיק

איינשטיין שטייט אנדערע זאכן. דאס איז נישט קיין וועג פון פון דילן מיט זאכן. ס'קען זיין אז מענטשן טראכטן וועגן די מאוסט בעיסיק טינגס. איך קען נישט וואי אר ווי ארגיואינג ס'איז א שאד די צייט. איך האב דיך געזאגט מיין כלל. אלל די מאוסט בעיסיק טינגס אר די וועי ווי טינק אר נאט די מאוסט די וועי די טינגס האוו טו בי טאוט אבאוט. אנד ווי נאו דיס פראם טען טאוזענט אדער עקזעמפלס. דיס איז די וועי טינגס אר. און עקספעשעלי טינגס דעט עקטשעלי. אינסטעד אוו ענסערינג די קוועסטשן און יוזינג א ווערי עבסטרעקט. ווייל עס איז נישט קיין ארגומענט ווייל דאס איז דאך די פאקט. איך האב נישט געפ. ווייל איך בין נישט געקומען זיך צו דינגען וועגן דאס. דאס דארפסט דאך פארשטיין. נישט געקומען זיך צו דינגען צו עס איז אזוי אדער עס איז אזוי. איך בין געקומען דיך צו זאגן אז עס איז דא צען טויזנט וועגן פון טראכטן פון די זאכן. ענד יו קען טשוז וואן אוו דעם.

הונדרעט פראצענט. סא מען דארף נישט אלץ מיישב זיין? וואט דאס מיען דרגות? האו קען דער בי דרגות אין דעט און וואט יו טינק דער קענט בי דרגות? דאזענט איווען מעיק סענס. איז דאך א נשמה. אוודאי. עוועריבאדי, עווערי יומען בינג האז אן אווערנעס. ענד מעיבי ענימעלס אלסא. וואי דו יו טינק דעט ענימעלס דאנט? הונדרעט פראצענט. אקעי סאו דעמאלטס. ווער זאגט אז א גוי האט נישט קיין. סא דען הועווער סעד דעט הועווער איווען טאט איט וואס פאסיבל טו סעי הועווער איווען טאט איט וואס פאסיבל טו סעי דעט א איד האס.

ס'האט נישט קיין צוטון מיט, מיט רוב זאכן וואס אונז רעדן האט עס כמעט גארנישט צוטון. אבער לעבן. סאו לאמיר זאגן ס'קען יא, דאס איז אלס איין פשט, ס'איז א פשט, איך ווייס נישט, לאמיר זאגן ס'איז א פשט, איך ווייס נישט אויב ס'איז א גוטע פשט, אבער לאמיר זאגן ס'איז א פשט, נישט מער פון דעם. און ס'איז ווערי קאנטינדזשענט פשט, דזשאסט טו בי קלער, ס'איז א ווערי קאנטינדזשענט פשט אז עס פארענטפערט נישט רוב זאכן, און נישט נאר דעם, ס'האט נישט מיט אידישקייט קיין סאך גארנישט צו טון. ער זאגט ס'האט צו טון מיט אידישקייט. איך האב דיך געפרעגט צו ס'האט צו טון מיט אידישקייט, ער זאגט ס'האט נישט, אקעי, דעטס יור תירוץ, ער זאגט אז מ'דארף שכר ועונש, ער זאגט תחית המתים, און איך האב נאך פשט'לעך וואס מ'דארף עס האבן פאר אידישקייט, אדער ס'איז רעלעווענט, כ'ווייס נישט, לעטס טינק אבאוט איט.

איך זאג עס נישט. כ'ווייס נישט וואס עס מיינט? שוין. ווען איך דאווען, יא, זאג איך זאכן וואס איך ווייס וואס זיי מיינען, און עס איז א מעשה איך זאג ווערטער וואס איך ווייס נישט וואס עס מיינט, וואס פאר מין זאך איז דאס? געווענליך יא.

איז נשמה מער ווייניגער רעלעווענט פאר וואס אונז רופן די דריטע די דריטע קעטעגארי פון עיקרים אדער שכר ועונש יוזשעלי יו וואנט טו נאו וואט העפענס וויט א פערסאן עפטער זיי דיי וויטש איז רעלעווענט דזשענערעלי אין די וועג וואס ס'ווערט פרעימט אין אידישע עיקרים בוקס אין די סענס פון שכר ועונש ווייל פאר סאם ריזען אונז גלייבן נישט אז שכר ועונש געשעהט פאר מ'שטארבט סאו מ'דארף טרעפן וואס געשעהט נאכן שטארבן סאו אפשר אין עולם הבא אפשר אין ימות המשיח אפשר אין תחיית המתים ווענעווער די פיוטשער דען יו ניד א נשמה טו סורווייוו פאר דעט דיס איז וואט מאוסט

פאר שכר ועונש, ווי דזשאסט ניד סאמטינג, איט דאזענט מעטער וואט, עס האז טו בי אינדיווידזשועל בפשטות, איין תנאי וואס איך האב פאר דעם, ס'דארף זיין אינדיווידזשועל, אויב ס'איז אויב מ'וועט זאגן אז נשמה איז אלע נשמה אלע אידן זענען איין נשמה אזוי ווי שטייט אין תניא, דען איז שכר ועונש דזשאסט באסטעד, רייט? קאוז מעיבי דער'ס שכר ועונש כללי פאר די האול כלל ישראל, כ'ווייס נישט, מ'קען זאגן תורות. די טיפע תורות, לויט פשט איז עס באסט. קאוז שכר ועונש מינס א צדיק קומט קענדיס און א רשע קומט פעטש, יא? שוין, סאו ס'מוז זיין עפעס א זאך פאר אינדיווידועל מענטשן זאלן בלייבן נאך די שטארבן כדי מ'זאל זיי קענען געבן פעטש אדער קענדיס. דאס איז על פי פשטות וואס איך מיין. איי טינק דעט מאסט פיפל דעט טאלק אבאוט שכר שכר שארית הנפש, איך ווייס די אתרא קדישא וואס זענען מוחה ווייל מ'גראבט אויס קברים זאגן אז מ'גלייבט נישט אין שארית הנפש, בעיסיקלי דעטס וואט דעי מין, איף דעי מין עניטינג.

סאו די תירוץ איז אז ס'איז איטס יוזשעלי דיס פיזיקעל ענסער, ס'קען זיין אז פרעה איז נאך גאנץ, כ'מיין ס'איז גוט טו בי ריעל רייט קאוז דעי וואז מאמיפייד, נישט גאנץ און גאנץ באט מאמי, מ'קען אים גיין זעהן אין די מוזיעם די פרעה. וואטעווער יא און סאו אן און סאו אן ס'דא אויב איטס אויב איטס נישט דא צופיל מויסטשור וואטעווער ס'קען זיך עס האט נישט ס'איז נישט קיין נס די יעקב אבינו אויף יוסף הצדיק איז געווען ביינער שטייט גראדע ס'איז אויך געווען א מאמי סאו ס'שטימט נישט סאו ס'איז א פראבלעם. אבער על כל פנים, ס'איז א קשיא, די מפרשים פרעגן זיך, ס'שטייט עצמות יוסף, ס'איז נישט קיין עצמות, מ'האט דאך געמאכט א מאמי, סאו די גמרא זאגט אויף דעם א תירוץ, כ'ווייס נישט, אקעי. די גמרא זאגט א תירוץ? ס'איז א לשון זלזול אז עכט איז יא געווען. על כל פנים, ס'איז דא גמרא, די גמרא זאגט פארוואס דארף נישט די מסטיק געבליבן גאנץ, אקעי, זיי האבן עס געמאכט, כ'מיין נישט אז יעדע צדיק, אקעי, עניוועיס.

למשל דער רמב"ם, למשל דער בעל התניא אין היז קאנפיוזד וועי, אז דאס אז ס'איז דא א נשמה און אזוי ווייטער, וואס וואטעווער דעט איז, איז נישט עפעס סתם א, איז נישט וויכטיג נאר וועגן דעם, ס'איז וויכטיג בעיקר, ס'איז נוגע בעיקר, ווייל צו וויסן וואס א מענטש איז, אדער וואס א נשמה איז, איט טעלס יו וואט יו העוו טו דו, און האו יו העוו טו ווארק אין יור לייף. דער'ס א לאט אוו דיפרענט וועיס אוו סעיאינג דיס עוועריוואן אקארדינג טו דעיר טעארי אוו וואט א פערסאן איז אוו האו היז נשמה לוקס און האו מעני פארטס איט העז און אלל קיינד אוו טינגס לייק דעט באט למשל יא די תניא ווייזט דאך יעדער איינער אז א איד איז געשאפן געווארן צו זיין א נפש אלוקית און נישט א נפש הבהמית סאו איף ווי וואודנט נאו דיס תניא אלל דעט סטאף מ'קען פארמאכן ליבאוויטש ישיבה רייט? סאו נשמה איז נישט נאר וויכטיג כדי די שכר ועונש אויב עפעס איז וויכטיג פאר עבוד פאר די גאנצע עבודה איז דיפיינד ביי האו דעיר טעארי אוו די צוויי נשמות אר וואטעווער איט איז.

זיכער נבואה מיט נשמה. סאו אקארדינג טו, איט דיפענדס וואט יו טינק נבואה איז, באט אקארדינג טו מעני פיפל, סיי די רמב"ם סיי רוב מקובלים אין סערטען דיפרענט וועיס, בעיסיקלי עניוואן דעט העז א טעארי אבאוט איט, סאו ס'דא צוויי טעאריס וועגן נבואה מער ווייניגער, איינס אז די אייבערשטער פאפט אריין אין וועלט און ער רעדט מיט דיך, שוין, דען ס'איז נישט קיין טעארי, דען ס'איז דזשאסט וואס מ'זאגט אין חדר, צווייטע טעארי איז אז ס'דא א געוויסע וועי, אז ס'דא א געוויסע טשענעל וואס די אייבערשטע בראדקעסט אויף, און ס'איז דא עפעס א עפעס א רעסיווער ערגעץ וואס רעסיווט די טשענעל, און א נביא איז א מענטש וואס ארבעט זיך אויס און באקומט עס, אדער בזכות באקומט עס מתנה, וואטעווער, האועווער די דיעלס אר, אין אדער ווארדס, ווי איז די טשענעל? ווי דארף עס זיין? מיך קומט נישט אויף מיין א נשמה פאר דעם. מ'מוז נישט, גארנישט מוז מען נישט, פאר מ'מוז נישט, מ'מוז, כ'מיין נישט, כ'מיין נישט א נשמה, באט פאר מאוסט, פאר מאוסט פיפל דעט האוו א טיערי אוו דיס, די.

אבער דאס אז א מענטש קען וויסן זאכן אין אנדערע ווערטער ער קען וויסן גאט פאר דעם איז וויכטיג א נשמה און דיס איז ריעלי דערפאר ווי קען סעי איווען לעס דען נבואה ווי קען סעי אמונה אלסא אז נבואה איז דזשאסט א ספעסיפיק קעיס אוו ידיעת השם אר אמונה. ניין מ'קען מ'קען דארף מען דארף מען רעדן איטס ביקאוז אוו דעיר ספעסיפיק טעארי איי דאנט טינק דעט דיס איז דיס איז א נעסעסערי טינג זיי וויבאלד די וועג וויאזוי זיי פארשטיין נאלעדזש איז די וועג וויאזוי זיי פארשטיין די אלע בראדקעסט פון די נבואה איז אז ס'גייט דורך

נישט נאר מעני פיפל, פאר לייק די האול, נישט נאר דעם, ס'זענען אסאך פילאסאפיקעל דיסקאשענס, ווען מען זאגט נשמה זאגט מען די זאך וואס מאכט א מענטש זאל קענען וויסן, דעטס אנאדער דעפינישן פאר נשמה, סי? דעיר יו גא. נאו דעפינישן אר נאו יוז פאר איט, רייט? וויבאלד דאס וואס א מענטש קען וויסן, יא, אר מעיבי סאמטיימס יו קוד יו קוד קוואליפיי איט, יו קוד סעי, דאס וואס א מענטש קען וויסן זאכן וואס זענען נישט זעבאר, רייט? מושכלות. איך האב נישט קיין מושג וויאזוי דאס איז דיין דעפענישן אבער אפשר האט עס א פשט אבער איך איך זאג אז פאר מיך איז דאס א נאך א זאך. דאס איז מענטשן קענען קענען קענען וויסן זאכן וואס זענען אומזעהבאר האו קוד איט בי? דאס איז די בעיסיק טיערי כ'זאג שוין די פרוף כ'וועל נאר מסביר זיין די נקודה רייט? מיט דיינע אויגן קענסטו זעהן זאכן וואס מ'קען זעהן מיט די אויגן מיט די אויערן קען מען הערן זאכן וואס זענען הערעבל וויאזוי קען מען זעהן גאט, אדער טראכטן וועגן דעם, האו קאוד יו עווען טינק אבאוט עפטער דיס האול דרשה? קאוז יו מאסט האוו סאמטינג קאלד נשמה, וויטש איז אנאלאגעס טו יור עיר, א נשמה איז דזשאסט א עיר דעט הערט דברים שכליים, איי קאלד איט א טשענעל באט דעט וואס דזשאסט א משל, דברים שכליים, אדער געטליכקייט, למשל, דעטס אנאדער חידוש, יו קאוד קאל איט סאמטינג לייק דעט, יא, און דערפאר דעטס אימפארטענט, שוין. זייער גוט. בעזר השם מ'וועט פארשטיין אביסל זאכן. דאנט וואט? די איי וויט א אי אר וויט א איי? מיינע אויגן? אקעי.